א גוטן מוצאי פסח, כ'האף א יעדער האט געהאט א פיינע פסח, געווען סיי א תענוג רוחני סיי א תענוג גשמי, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז דאס וואס די פסח האט געדארפט ברענגען זאל יעדן צוברענגען, קודם אמונת השם, בטחון, וויסן אז אלעס טוט דער אייבערשטער. און אויכעט שידוכים דאס איז קריעת ים סוף, און אויכעט פרנסה ס'איז אויך קריעת ים סוף, יעדער זאל האבן אלעס וואס ער ברויך מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט זעמיר אין די טעג פון ספירה, ספירה איז זייער הויעכע טעג, דער הייליגער רמבן זאגט, איך האב עס שוין נאכגעזאגט אפאר מאל, אז ספירה איז פונקט די זעלבע ווי חול המועד, ווייל. פסח האט זיך אויסגעלאזט און שביעות הייבט זיך אן נאכדעם. יעצט שביעות דארף דאך אויך האבן א חול המועד, זאגט דער רמב"ן אז נאך פסח קומט גראד זיבן וואכן פון חול המועד, קדושת חול המועד, און נאכדעם קומט שביעות, דאס איז אזוי ווי שמיני עצרת. און בכלל זעמער דאך יעצט אין א קאנטיניועישאן. די גאנצע יציאת מצרים מיט אלע ניסים איז דאך געווען בצאת ממצרים תעבדון את אלקים בהר הזה, סאו דאס איז א קאנטיניועישן, איז ביז שבועות איז נישט דא אינגאנצן נאך דער אויספיר פון דעם גאנצן אריינגיין אין מצרים און פון ארויסגיין, כ'האב ענק שוין געזאגט, באמת האט דער אייבערשטער געוואלט געבן די תורה גראד נאכן באשאפן די וועלט, נאר עס איז געווען דער זנות אזוי גרויס, די דור המבול און די דור הפלגה מיט זייער כפירה, אז דער אייבערשטער האט זיי געמוזט אומברענגען קודם ווייל מען קען נישט געבן די תורה אויף אזא שוואכן באדן, איז במילא האט ער זיי אומגעברענגט, און נאכדעם זענען געקומען די אידן וואס זענען אריין אין מצרים, די וואס האבן מקבל געווען נאכדעם די תורה, די זענען געווען די נשמות פון דור המבול און פון דור הפלגה, יעצט בשגים איז בגימטריא משה, אזוי זאגט די גמרא דער אייבערשטער האט געוואלט געבן. די תורה דורך משה רבינו אין די צייט פון נח, נח איז געווען די נשמה פון משה רבינו, אזוי שטייט אין אלע ספרים, יעצט למעשה זעמיר אונז יעצט אין זייער הויעכע טעג, יעצט צו זינדיגן יעצט איז אסאך הארבער ווי סתם אזוי, אונז געפינמער א מורא'דיגע זאך, די מהר"ל פרעגט, אונז ווייסמער אז ביי די מצריים די אלע. וואס די מצריים האבן געהאט מכות האבן די אידן נישט געהאט. ווען א מצרי האט געטרינקען פון איין זעלבן גלעזל מיט א איד, לאמיר זאגן מיט א שטרויער, האט ער אויסגעצויגן די וואסער, איז דער איד האט געטרינקען וואסער און דער מצרי האט געטרינקען בלוט. די צפרדע'ס זענען קיינמאל נישט אריינגעגאנגען אין קיין אידיש הויז, זענען אריין אין די אויווענעס נאר ביי די מצריים. ס'ווערט געברענגט אין מדרש אז די פרעש וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אריינצושפרינגען אין די אויווענעס האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל אויפגעלעבט אין צייט פון חורבן בית המקדש, און זענען געגאנגען צום נהר נילוס און זיי האבן זיך גוט אנגעטרינקען און זענען אריינגעשפרינגען אינעם חורבן בית המקדש און זיי האבן אויסגעלאשן דעם פייער. ווייל פון דעם וואס זיי זענען אריינגעשפרינגען האבן זיך אויכעט אראפגעלערנט חנניה מישאל ועזריה, מען דארף זיך מוסר נפש זיין. איך האב ענק שוין אויך געזאגט דער נהר נילוס איז זייער א הויעכער טייך, הויעך מיין איך אין הייליגקייט. פרעה האט געזאגט לי יאורי ואני עשיתני איך האב באשאפן די וועלט, איך האב באשאפן דעם נילוס, דארט איז ער זיך געגאנגען אויסמייכעלען. דער אר"י הקדוש ווערט געברענגט. אין עמק המלך פון א תלמיד זיינעם אז ער האט זיך דארט מתבודד געווען זיבן יאר, ער האט געלערנט נגלה מיט זיין רבי'ן מיטן שיטה מקובצת, שפעטער האט ער זיך דארט מתבודד געווען זיבן יאר, ער האט געהאט א רייכן שווער, ער האט אים געהאט נײַן מענטשן אויסגעהאלטן אז ס'זאל זיין א מנין פאר אים, און ער פלעגט דאווענען מיטן מנין, אבער אזוי איז ער געזעסן אין וואלד און זיך מתבודד געווען און ער האט זיך מקדש און מטהר געווען. סאו דער נילוס שפילט א גרויסע ראלע אין אין די גאנצע אידישקייט איבעראל. דער קריעת ים סוף איז דאך אויך געווען לויט רוב מפרשים אינעם נילוס, מ'איז נאר נישט אריין און אדורך מ'איז נאר אריין אביסל דערין. יעצט אנדערע זאגן אז ס'איז געווען דער ים סוף, דער ים הגדול, אבער שוין, אבער למעשה האלט מען אז ס'איז געווען דער נילוס. יעצט, ס'איז אויכעט, לויט אסאך ראשונים איז דער נילוס איינע פון די פיר נהרות. אינטערעסאנט, די די וואס האלטן אז ס'איז דער נילוס האלטן אז דער נילוס האט צוויי נהרות אין זיך, כאטשיג ס'איז איינס, אבער די אויבערשטע העלפט וואס איז מער צו צפון דאס איז איין ים, איין איינע פון די פיר טייכן וואס זיי קומען ארויס פון גן עדן, און די אונטערשטע העלפט איז די אנדערע, און ביי די גוים איז אויך אזוי אפגעטיילט ס'איז דא די אפער נייל די לאוער נייל די בלו נייל און די רעגעלע נייל באט וויאזוי ס'זאל נישט זיין אין דעם איז דא מחלוקת אין די ראשונים ס'איז דא אסאך ספרים אויף דעם געשריבן איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם אבער למעשה איז דער מהר"ל איז מסביר פארוואס יעדע מכה איז געגאנגען פון זיך אליינס. נאר פאר די מצריים און נישט פאר די אידן, און דא ווען ס'קומט צו מכת בכורות זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו איין מינוט, קודם גייטס מאכן א קרבן פסח, עטס'ט מאכן א קרבן פסח, עטס'ט נעמען דאס בלוט און עטס'ט עס ארויפלייגן אויף די שוועל פון די טיר א פעינט, אזוי ווי א פעינט וועסטו פעינטן. און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער וויסן אז דא וואוינט א איד און ממילא וועט ער אים נישט הרג'נען. פרעגט די מהרל, וואס איז דאס אנדערש ווי יעדע מכה וואס דאס האט נאר געפונקציאנירט פאר די מצריים און נישט פאר די אידן? זאגט די מהרל א מורא'דיגע טיפע בחינה, ס'איז מורא'דיג, ס'איז עמוק עמוק. ער זאגט אזוי, יעדע מכה. האט דער אייבערשטער געפירט דורך מלאכים, דורך שמות הקדושים, אזוי ווי מען זאגט אין בריוו פון רבי שמשון אסטרפוליע, דער שם שין קוף פיי דער שם, יענער שם, ואמר והכה והכה. זאגט ער, מכת בכורות איז דער אייבערשטער אליינס אראפגעקומען אויף מצרים, ער האט זיך נישט פארלאזט אויף קיין מלאך, מורא געהאט א מלאך קען קאליע ווערן, און חוץ פון דעם, דער אייבערשטער האט מבחין געווען צווישן א בכור, צווישן א טיפה פון א בכור צו נישט. ס'איז נישט יעדער וואס איז געבוירן די ערשטע איז א בכור, קודם די מצרים האבן מזנה געווען, איז דער טאטע האט שוין געקענט האבן ערגעץ אנדערש קינדער, און די מאמע האט אויך געקענט האבן ערגעץ אנדערש. סאו דאס מבחין צו זיין איז נאר דער הייליגער באשעפער. ומספר את רובע ישראל ווערט געברענגט און רשי ברענגט עס, ס'איז א גמרא, אז דער אייבערשטער קוקט אויף יעדע טיפה און ער זאגט אז דאס וועט זיין א צדיק צו א חכם צו א רשע, און ער ווארט שוין אויף די צדיקים, אזוי זאגט רשי, דאס קען קיינער נישט טון נאר דער אייבערשטער אליינס. און אויך טאמער איז געקומען, אונז געפינען ביי יונה הנביא און די שיף וויל זיך דערטרענקען, פרעגן זיי אים, זאג נאר, פון וועלכע שטאט ביסטו? זאגט רשי, ווייל טאמער קומט ער פון א שטאט וואס אין יענע שטאט איז נגזר געווארן מיתה, איז אפילו דו לויפסט אוועק, דו ביסט דארט א בירגער, ביסטו אריינגעפאלן אין יענע קללה. דאס זעלבע דא אויך, אז ס'איז געקומען פון אויף מצרים פון ערגעץ אנדערש א פרוי, און זי האט געהאט א בכור איז אריינגעפאלן אין דעי קללה אז ס'איז געגאנגען אן עגיפטישע אויף אן אנדער פלאץ למשל אויף פלישתים איז ער אויך געשטארבן אויב ער איז געווען א בכור דאס קען נאר דער אייבישטער אליין ממילא אז דאס קען נאר דער אייבישטער אליין און דער אייבישטער אליין קומט אראפ דעמאלטס איז שוין אנדערש די גאנצע זאך ווייל אונז געפינען מיר ביי אליהו הנביא האט געגעבן א ברכה פאר די אלמנה, האט ער איר געגעבן א ברכה ווייל ער פלעגט דארט אלץ איינשטיין, און זי האט נישט געהאט קיין געלט, בקיצור, און אליהו הנביא איז דארט אהינגעגאנגען, און ער האט געמאכט א נס מיט די אויל וואס האט גערינען. און דער סוף איז געווען אז זי האט געהאט א קינד און דאס קינד איז ליידער געשטארבן. לויפט צו צו אליהו הנביא און זי זאגט אזוי, ותאמר אליהו מה לי ולך איש אלקים, וואס האב איך מיט דיר דו געטליכער מענטש, באת אלי להזכיר את עווני ולהמית את בני, דו קומסט צו מיר אין שטוב כדי דו זאלסט מזכיר זיין מיינע זינד און ממילא וועגן דעם איז מיין קינד געשטארבן? איז רש"י מסביר, דאס איז א גמרא, די גמרא זאגט אזוי, עד שלא באת אלי, ביז דו ביסט נישט געקומען צו מיר, היו שוקלים מעשיי, האט מען געוואויגן מיינע מעשים, און מעשי עירי, און די מעשים פון מיין שטאט, והייתי ראוי לנס, בין איך יא ראוי געווען פאר א נס. יעצט אבער, מי שבאת לכאן, פון ווען דו האסט אנגעהויבן צו קומען דא, קומסט צו מיר אין שטוב, איז לגבי אזא גרויסן צדיק ווי דיר לא נחשבתי לכלום בין איך דאך גארנישט, ואין צדקתי ניכרת. זאגט רש"י, וכן בלוט הוא אומר שטייט אויכעט אזוי, ואנכי לא אוכל להמלט ההרה, אצל אברהם, ווייל איך שטיי ביי אברהמ'ן שלא תהיה זכותי נזכרת, אצלו, מיין זכות קעגן אים איז גארנישט. על כל פנים, דאס איז קלאר אז טאמער מען שטייט לעבן א גרויסן צדיק, דעמאלטס קוקט מען דיינע מעשים לויט די מעשים פון דעם צדיק. און טאמער וואוינט איינער מיט א שטאט פול מיט רשעים, קען ער נאך זיין גאר א גרויסער צדיק, אפילו ער איז נישט דער גרויסער ערליכער מענטש. איז יעצט די זעלבע דא אויך. די גאנצע צייט האט דער אייבישטער איז נישט אראפגעקומען, ער האט נאר געשיקט מלאכים, די אידן זענען געווען זייער פיינע מענטשן, נאו פראבלעם. טאמער דארף אבער שוין דער אייבישטער אליין קומען, און ער הייבט שוין אן צו קוקן, און ער גייט שוין מבחין זיין,
דעמאלט.
דארף מען שוין זיין גאר ערליך, איז דאס ערליכקייט וואס די אידן האבן געהאט דעמאלטס אין מצרים איז נישט געווען גענוג אז דער מצרי זאל יא גיין א גאנג און ער נישט? און מיט דעם וועסטו אויך פארשטיין, דאס לייג איך צו, דאס זאגט נישט דער מהר"ל, וועסט פארשטיין א מורא'דיגע זאך. איך האב געפרעגט אין איינע פון מיינע דרשות אויף פסח, איך האב געפרעגט ס'איז נישט צו פארשטיין, אסאך מדרשים זאגן אז זענען געווען זייער אפגעהיטן, מ, דער אייבערשטער זאגט אליינס עדות אז ס'איז נישט געווען קיין זנות גארנישט, און געווען מורא'דיג אפגעהיטן, דער זוהר זאגט זיי האבן נישט, כאטשיג זיי האבן געוואוסט אז די קינדער בויעט מען אריין אין די ווענט, האבן זיי קיינער נישט משחית געווען זייערע קינדער, קיינער האט נישט געמאכט אן אבארשן, יעדער איז געגאנגען צום מאן און זענען געוואוינט מיט אים ווייל זיי האבן קענען אראפברענגען די קינדער, ווייל זיי האבן געוואוסט אז די אלע נשמות מוזן זיך דורכווארפן, אז ממילא אפילו זיי שטארבן מ'בויעט עס אריין אין די וואנט קומען זיי אפ מיט דעם דעם עונש און יעדער האט עס געטוהן פרייוויליג זייער מיט גרויס שמחה און ווידערום אין אנדערע מדרשים שטייט פארקערט הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה נישט צו פארשטיין אויב עס איז זיך מדרשים סותרות איינס דאס טייל דאס אנדערע האב איך געזאגט בחינות עס איז דא הונדערטער בחינות כ'טראכט לויט דעם מהר"ל איז עס זייער פארשטענדיג די גאנצע זאך אין מצרים. זענען זיי געווען זייער וואוילע מענטשן. יעצט אבער געקומען ביי ים סוף, דארט האט זיך שוין אנגעהויבן א נייע מעשה, דארטן שטייט אז דער אייבערשטער איז אראפגעקומען, און אז דער אייבערשטער קומט אראפ, און ער האט זיך מתגלה געווען פאר יעדן ביים ים, אזוי ווי כגיבור ואיש מלחמה, און ער האט זיך מתגלה געווען ביים מתן תורה כזקן ומלא רח. די אז דער אייבערשטער אליין קומט אראפ און איז זיך דארט מתגלה, אוודאי שוין אנדערש די גאנצער עטמעספעיר, ס'איז אנדערש די גאנצע זאך, מען קוקט שוין אויף דיר אנדערש, איז דארט ביים ים האבן זיי געשריגן הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אין מצרים האט קיינער נישט געשריגן דאס. ס'איז דא די באקאנטע מעשה פון דער הייליגן רבי משה לייב פון סאסוב פרשת בא, איז געווען מ'האט אמאל איינגעזעצט א איד, און רבי משה לייב איז אים געגאנגען אויסלייזן, כ'האב אייך שוין מסביר געווען, נישט קיין פעדאפיילס האט מען איינגעזעצט, מען האט איינגעזעצט אן ארענדאר וואס האט נישט געהאט צו באצאלן, ווייל פעדאפיילס האט רב אלעזר בן רבי שמעון געהייסן מען זאל אים הרג'ען, ער האט איבערגעגעבן, איינער האט בועל געווען א נערה המאורסה, איז געגאנגען, רב אלעזר בן רבי שמעון האט אים איבערגעגעבן פארן קעניג'ס מיליטער און מען האט אים געהרג'עט. און דעמאלטס איז אויך געווען אין זיין דור אין רב אלעזר'ס דור איז געווען איינער א פון די תנאים וואס זיי האבן אים געשריגן חומץ בר יין. דו ביסט עסיג, זויערע וויין, דיין טאטע איז געווען א וואוילער איד, רבי שמעון איז געווען א וואוילער איד, פארוואס? ווייל ער האט איבערגעגעבן איינעם להריגה. עניוועי, רבי אלעזר האט אים מסביר געווען, ווייל ער איז בועל געווען א נערה המאורסה, קומט אים מיתה, אבער ס'איז נישט קיין חילוק יעצט. למעשה איז געווען אז דער הייליגער רבי משה לייב, איז געגאנגען אויסלייזן די אידן, וויאזוי האט ער זיי אויסגעלייזט? נישט נישט מיט קיין, זארגטס ענק נישט, נישט מיט העכערע זאכן, ער האט נישט איינגעבראכן די ווענט פונעם פאליס סטעישן, ער האט באצאלט! עניוועי, איז ער געגאנגען דער הייליגער ר' משה לייב, און ער האט געזען עפעס א איד מיט צען קינדער, מען האט אים איינגעזעצט, האט ער געבעטן דעם פריץ מען זאל לאזן אים זיצן שטאטס דעם איד, אזוי ווי. די הייליגע סקולענער רבי זכרונו לברכה האט אויך געטון זייער אסאך מאל אין ראמעניע. קיצור, רבי ר' משה לייב איז געגאנגען זיצן, און ס'איז געקומען צו אים אליהו הנביא אין די תפיסה און געזאגט אזוי, הער אויס, ס'שטייט, פארוואס עסט מען קרבן פסח, על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. יעצט פרעגט דער אליהו הנביא פון ר' משה לייב פון סאסוב, ס'וואלט דאך געדארפט שטיין על ש א, פארוואס עסט מען דעם פסח על שם שפסח הקדוש ברוך הוא מעל בתי אבותינו און נישט על בתי אבותינו, דער אייבערש, דער אייבערשטער האט דאך איבערגעהיפט און דארט נישט געהארגעט, ס'געדארפט שטיין מעל בתי אבותינו, אזא קשיא. האט געפרעגט אליהו הנביא דעם רבי ר' משה לייב פון סאסוב, האט ער נישט געוואוסט וואס צו זאגן, האט אים אליהו הנביא געזאגט אזוי, דער הייליגער באשעפער איז אראפגעקומען אויף מצרים ערות הארץ, ס'האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ דארט, דער אייבערשטער איז דאך קדוש, שהוא קדוש ומשרתיו קדושים, איז אז טאמער איז ער געקומען און אדורך געגאנגען א אידיש הויז, איז נישט ער האט איבערגעהיפט דאס אידישע הויז, נאר ער האט זיך גענומען טאנצן אויפן דאך פון דעם אידישן הויז, אוי, דא וואוינט א איד, דער אייבערשטער איז מלא שמחה אז דא וואוינט גאר א איד, איז על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו, אויף די הייזער, און ער, דער אליהו הנביא, האט געזאגט פאר רבי ר' משה לייב'ן, איך וועל דיך אויסלערנען ווי אזוי דער אייבערשטער האט געטאנצט, אזא שיינער טאנץ, איך וועל עס דיך אויסלערנען, און ער האט עס אים אויסגעלערנט. אפאר טעג שפעטער, ס'איז געווען יום הולדת פון דעם פריץ, רופט ער ארויס דעם איד, ער האט געוואלט מאכן חוזק, האט אים ארויפגעשטעלט אויבן אויפן טיש, האט ער אים געפרעגט, דו קענסט טאנצן? פרעגט ער דעם איד, זאגט ער, זיכער. האט ער געזאגט, לאמיך זען, טאמער קענסטו טאנצן באפריי איך דיך און דער ארענדאר מוז נישט באצאלן גארנישט. און אזוי איז געווען, ער האט זיך גענומען טאנצן, וואס האט ער געטאנצט? דעם טאנץ וואס דער אייבערשטער האט געטאנצט אויף א אידיש הויז. איז דער הייליגער רבי משה לייב זכר פון דעם נס, ווען ס'איז געקומען פרשת בא איז פלעגט ער ארויפגיין אויף זיין טיש און טאנצן יעדן ווייזן אזוי דער טאנץ גייט, סאו דאס אז דער אייבערשטער קומט אראפ ווערט א מורא'דיגע קדושה, אז ס'ווערט א מורא'דיגע קדושה איז באת להזכיר עווני הייבט מען אן צו באקוקן יעדן איינעם אנדערש. מיט דעם קען זיין מען קען אויכעט פארשטיין זייער גוט די תלמידים פון הייליגן רבי עקיבא, זיי זענען געשטארבן נעבעך שלא נהגו כבוד זה לזה צו אנדערע זאכן, ס'איז דאך נישט צו פארשטיין, אויב זענען נישט געווען ערליך, נו פארוואס דארף גאנץ כלל ישראל פון זייער פטירה ביז היינט זיצן אבילות, די גאנץ כלל ישראל זיצט אבילות, זיי זענען זיך נוהג אבילות אין דעם. אין די זיבן וואכן האב איך געקלערט לויט דעם אלעס איז זייער גוט פארשטענדיג אין אמת'ן אריין זענען זיי געווען צדיקים יסודי קדושי עולם ס'איז דאך נישט שייך פאר אונז צו רעדן ווער רבי עקיבא איז געווען און ווער זיינע תלמידים זענען געווען נאר וויבאלד אז עס איז דא אין אזא צייט ווי עס איז דא די זיבן וואכן פון ספירה. און די רמב"ן איז אונז מסביר אז דאס איז א קדושת חול המועד, ממילא איז יעדע זאך געווארן געקוקט מיט א פארגרעסערונג גלאז, איז טאמער איז געווען עפעס א דקות'דיגע בחינה וואס עפעס איז דארט געווען נישט גוט, הייסט עס אזוי ווי כאילו לא נהגו כבוד זה לזה ולא נשאו נשים אדער וואס זאל נאר נישט זיין לויט יעדן מאן דהוא, אבער דאס איז נישט סתם אזוי, סתם אזוי זענען זיי געווען קדושי עליונים פון יענץ תנאים זענען זיי געווען. שוין, סאו דאס איז בעיסיקלי וואס כ'האב געוואלט זאגן וועגן די טעג ווי אונז געפינמער זיך יעצט, אונז געפינמער זיך אין די הייליגסטע צייטן, אונז געפינמער זיך אזוי ווי חול המועד, ווען מען קען גיין ארבעטן, מען קען גיין טון וואס מען דארף, און פון דעסטוועגן דארף יעדע מינוט דארף זיין הייליג און טייער. יעצט, עס קומט אריין יעצט דאס געפארעכץ אויף ארץ ישראל אין סאמער סיזען. ס'איז דא דאס געפארעכץ אויף צום הייליגן רבי ר' מיילעך, כ'האב געבעטן מ'זאל נישט פארן, איין יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט, ער זאגט מיר העבודה, העבודה דאס איז א לשון שבועה, איך שווער דיר צו זאגן וואס דו האסט געזאגט קען איך דיר איבערזאגן אז ס'איז אמת, ער איז געווען אין קראקע אין א כשר'ן האטעל, ס'איז אפילו דארט דא א מקווה זאגט ער. און ס'איז געשטאנען דארטן, יא, ער האט געזען ווי א זונה פרעגט א, אויף, אז זי האט געפרעגט אויף פויליש, דער אינגערמאן קען נישט קיין פויליש, און ער האט געזען שפעטער ווי זיי קומען ארויס פון איין, זי איז ארויסגעקומען פון א זיין הויז, זיין אפארטמענט, זיין האטעל רום. איך האב עהם געזאגט, רבותי, איך קען די ביזנעס דורך און דורך, איך פאר יארן יארן, איך ווייס וואס ס'גייט דארט פאר. אונז האמיר יעצט א גרויסן פראבלעם, ר' לעזער בערלאנד מ'האט אים געכאפט, ער האט געהאט צו טוהן מיט צוואַנציק פרויען זיכער קומען שוין ארויס יעצט, ער וויל שוין צוריק פארן אויף ארץ ישראל און מאכן א דיעל אז עס זאל זיין א גאנץ לעבן האוז ארעסט נאר שבת זאל מען קומען ער זאל האבן מנין, און די גאווערמענט וויל עס נאכנישט אננעמען, זיי זאגן דו'סט גיין אין תפיסה אזוי ווי יעדער מענטש. איז וויל איך ענק זאגן, איך האב געארבעט, איך האב געמאכט אין אומאן די מקווה'ס, איך האב זייער אסאך יארן דארטן זיך געדרייט און געקומען, איר קענט פרעגן לייבי פיש, לייבי פיש וועט אייך זאגן אז איינער וואס איז געווען פון די גרעסטע עסקנים אויפצושטעלן ר' נחמנ'ס ציון, איז געווען דארט א רועה זונות, אין ארץ ישראל האט ער געהאט א קראנקע פרוי, און ער איז געווען א רועה זונות. און ס'איז דא איינער איציק ראזענפעלד וועט עס אויך זאגן, ווייל ווען איך בין געפארן דארט ארבעטן האבן זיי מיר געזאגט אין פושקינא זעקס און פֿערציק אין דעם און דעם צימער זאלסטו נישט גיין ווייל דארט איז דא א פרוי וואס איז גע'גט און זי גייט מיט יעדן. אונז האמיר געוואוסט עד כדי כך אמאל איז געגאנגען איינער און האט געזאגט פאר יעקב מאיר שעכטער זאלסט וויסן מ'שיקט איהם דארט אראפ און ער זינדיגט דארט.

מען קען זאגן ער האט געהאט דריי טויזענט אידן א ראש השנה וואס האבן אויסגעהערט זיינע תורות, ווען אונז האבן שוין געהאט אפגעדאווענט ביי מעריב די שמונה עשרה ראש השנה און שוין אהיים געגאנגען, מען האט שוין קידוש געמאכט, מען האט שוין געגעסן, מען האט שוין געזינגען, געהאפקעט, געשפרינגען צוויי דריי שעה, מ'איז צוריקגעקומען, ר' לעזער האט נאך געהאלטן אינמיטן שמונה עשרה. און איט קען העפען טו עווריבאדי, הן בקדושיו לא יאמין. ס'איז דא מענטשן זיי פארן מאכן קברים, זיי פארן זיי טוען א נעכטיגן טאג, זיי פארן פאר זנות, איז דא אזוי, איז אין אדר זענען די זונות דארטן אין ליזענסק געגנט, קראקע און ווארשע, און יעצט איז אין ארץ ישראל געגנט, יעדער פארט אויף מירון, איך וויל נאכאמאל זאגן פאר אלע מענער און אלע פרויען. די אלע וואס זיי הערן מיך אויס און זיי ווילן מיך פאלגן, לאזטס נישט פארן אליינס, נישט די מענער און נישט די פרויען. עטס זאלטס מאכן זיכער אויב עטס האטס געלט פאר צוויי טיקעטס פארט מען און אויב נישט פארט מען נישט. ס'איז דער גרעסטער מקום זימה איז ארץ ישראל, דער אר"י הקדוש האט מורא געהאט צו פארן אויף ירושלים און קיינמאל נישט אריין אין ירושלים ויגער השם בך השטן הבוחר בירושלים. זאגט דער אר"י הקדוש אז ער האט מורא געהאט פארן סמך מם ער זאל אים נישט קענען ער זאל ער וואלט אים געקענט איבערווארפן. שטעל דיר נאך פאר אזאלכע פשוטע מענטשען ווי אונז אין ארץ ישראל איז הייס און נישט דער וועטער אזוי ווי דא יעצט אין ניו יארק קאלט ס'איז הייס דער הונגער איז מורא'דיג גרויס פאר צען שקל קענסטו האבן א זונה און אין אלע בית החיים זענען זיי פיל. אין ראשון לציון איז אדווערטייזט יעדע פאר וואכן אז מען האט געכאפט איינעם און דאס איז אן אדווערטייזמענט מען זאל וויסן וואו צו גיין. און זענען פיל אלל אווער און אין אילת דארף איך נישט זאגן אז זענען פיל און אין טבריה דאך אפגערעדט אז זענען פיל. ס'איז נישט וואס עטס מיינטס, מען פארט נישט דארט לקדושה ולטהרה, ס'דא ע, ס'פארט איך זאג נישט, איך אליינס פלעג אויך פארן אלע יארן, איך בענק זיך מורא'דיג. און איך פלעג מיטנעמען מיין בני בית, און היינט קען איך נישט פארן ווייל פון מ'האט משה פרידמאן'ען איינגעבראכן דעם קאפ, די מיינע מענטשן וואס זיי וואטשן אויף מיר זאגן מיר אז אין מירון קענען זיי נישט וואטשן ווייל זיי טענה'ן ביז די איינער וועט דיר ווארפן א שטיין אין קאפ ביז כ'וועל דיך נעמען אין שפיטאל ס'וועט דויערן אזוי לאנג אז דו וועסט שוין לאנג אויסבלוטיגן פארדעם. זאגן זיי מיר זיי מיך וואטשן שבת נאכדעם זאג איך טארסטו מיך נישט וואטשן ביסט א איד גלייך מיט מיר האב איך געמוזט אויפגעבן דעם גרויסן תענוג צו זיין ביי ר' שמעון אזוי ווי יעצט אויב ס'געפאלט א זונטאג לג בעומר פלעגט שוין דארט זיין צום דאנערשטאג און ס'איז געווען א שבת א לכו נרננה און נאכדעם איז געווען א בר יוחאי ואמרתם כה לחי און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן אמר ר' עקיבא, אמר ר' עקיבא, יה אשריכם ישראל, מען האט זיך אריינגעקראכן אין אזאלעכע עולמות אז אזאנס פילט מען נישט, מען קען, דאס קען מען נישט משיג זיין אין ערגעץ אין די וועלט, עניוועי, פארוואס שטייט אין זוהר אז ווען א מענטש ווערט אין כעס, כעס איז זייער א גרויסע עבירה, זאל ער קוקן אויף א קינד, אז ער קוקט. די שיינקייט פון דעם קינד איז צו זיך בארואיגן פון דעם כעס. אזוי שטייט עס אין זוהר ביי רבי שמעון זל. נו, דאס זעלבע דא אויכעט. איך ווער מורא'דיג אין כעס, איך קען נישט, איך קען נישט פארן. פארוואס? קוק איך אויפן קינד, איך זע די שיינע קינדער, מען טאטשט זיי נישט. יא, מען טאטשט זיי נישט, דאס איז מיין גאנצער גליק. סא איך האב ווייטער רבי שמעון'ען דא אויף ניו יארק. אזוי ווי איך קען נישט קומען. עס איז דא א הלכה אז תלמיד שגולה מגלין רבו עמו, נישט וואס איך האלט מיך א תלמיד צו ר' שמעונ'ן, אבער איך זאג זוהר, מיר איז זייער מקושר ווען כ'פלעג פארן אסאך מאל איך פאר היינט אויכעט, נאר כ'קען נישט זיצן דארט א שבת, ווייל ס'איז צוגעבונדן צו חילול שבת, כ'בין דארט געווען עפעס אפאר חדשים צוריק, א יאר צוריק שבת, כ'האב געמיינט ס'איז פרי פאר אל, און צוויי בעלזער אינגעלייט האבן אפגעשמועסט זיי גייען מיך איבערפארן מיט די קאר. און איינער איז מיר געקומען זאגן ער האט געהערט ווי זיי האבן עס געזאגט, בין איך געגאנגען נאך פאר שבת האב איך אויפגעהויבן אוועק געפארן אויף טבריה, און ס'האט דארט געטראפן אז א קאזין מיינער אויכעט א טשענגערער אייניקל האט פונקט געמאכט דארט א ברית פאר אן אייניקל, ממילא בין איך בין איך געווען דארט ביי די ברית, אבער וואס דאס איז היינט איבערצופארן א מענטש צו הרג'נען א מענטש איז דאך היינט א דזשאוק די גאנצע זאך.

למעשה וויל איך אבער ענק זאגן רבותי אז מען פארט זאלט איר וויסן אז איר פארט אליינס, איר לאזט אייער מאן פארן אליין, ס'איז דא רחוב דיזינגוף, רחוב באלפאוער, באלפור, ס'איז דא די אלע גאסן, רחוב הירקון, דארט איז דא זונות, ס'איז דא נייט קלאבס, און ס'איז אן אומגליק. און אויכעט זאלסט וויסן אז אין די מקווה'ס דארטן דארף מען אויך וואטשן, ווען בערל אשכנזי איז דארט געפארן טאקע צוצושטעלן דעם לג בעומר, נישט יעצט נאך ווען זיין פעטער זכרונו לברכה האט נאך געלעבט, האט ער געכאפט א ספרדיש אינגל אין די מקווה דארט אין פאפא אין ירושלים און ער האט אים מאנס געווען. דאס אינגל האט זיך אויפגערעגט האט ער אים צוגעגנב'עט אלע קליידער און אים איבערגעלאזט נאקעט אין די מקווה. נאכדעם ווען ער איז אהיימגעקומען זאגט אים זיין ווייב איך פארשטיי פארוואס ער האט געוואלט דיינע הויזן ווייל אפשר האסטו דארט געלט צו דיין רעקל. אפשר האסטו דארט געלט, אקעי וואס האט ער געברויכט פון דיינע אונטערהויזן און פון דיינע שווארצע זאקן? ליטל דיד שי נאו אז דאס איז געווען א נקמה אקציע, ווען איך האב עס געזאגט אויפן האטליין, דעמאלטס איז זי געוואר געווארן און זי האט געקאלט עפעס א שוואגער אירן און יענער האט מיך אפגעקאלט און געפרעגט צו ס'איז אמת, זאג איך אים הונדערט פראצענט. און יעצט האפט מען אים נאך אויכעט אויפצופיקן פאר די גיין זאגן טעסטעמאוני פאלש. עניוועי. סאו איך וויל זאגן פארן עולם. לאז נישט דיין מאן פארן אליינס, און א טאמער פארסטו מיט אים זאלסטו וויסן ס'איז דא נייט לייף אין דזשערוזעלעם, מען הענגט ארום אין אלע קלאבס, מען הענגט ארום אין אלע רעסטעראנטס, זאלסט מיטגיין מיט אים, הענג אראונד וויט הים, און דאס בעסטע איז אז מען זאל נישט פארן, דאס איז דאס בעסטע, ווייל ארץ ישראל. איז געפערליך, ס'איז אסאך ארגער דארטן ווי אין ווארשע צו אין קראקע ביים האטעל, ס'איז דא זייער אסאך ארעמע מענטשן, ארעמע מיידלעך, און איטס אנבעליוועבל. יעצט וויל איך זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, דער משה טעראריסט פרידמאן, דער שייגעץ טמא, דער רשע וואס האט חרוב געמאכט פון די שענסטע משפחות אין די וועלט, די טייטלבוימס, ער האט זיך יעצט באשריבן אינעם בליק אז ער איז א חכם און א תלמיד חכם און ער קען די אלע מנהגים פון סיגוט. דעם בליק, דאס ליינט זאליקא ווייל ער האט נישט וואס צו טון א גאנצן טאג, ליינט ער דעם בליק. דער משה באשרייבט זיך דארט ער זאל עס קענען ליינען. איך בעט זאליקא, טאמער ווערט א שלום זאלסטו דעם משה'ן אזוי ארויסווארפן אזוי ווי דער שעיר לעזאזל אראפ פונעם בארג ער זאל קיינמאל נישט וויסן אז ער האט עקזיסטירט. ער האט אונטערגעברענגט סאטמאר, ער האט אונטערגעברענגט דיין טאטן, ער האט אונטערגעברענגט דיין שטוב. כ'וויל דיך פרעגן א זאך, מיט וואס ביסטו זיכער אז ווען דו ווערסט אביסל אלט וועט ער נישט אדזשאסטן דיינע מעדיקעישאנס און נישט לאזן דיינס אן אייניקל זאל קומען צו דיר פאר די חופה צו נעמען א ברכה און מ'וועט נישט לאזן אז דו זאלסט גיין צו די חתונה? דו זעסט נישט משה איז נישט קיין נארמאלער מענטש, ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש, ער פירט זיך דאך אויף ווי א משוגענער. שטעל דיר פאר דער ברך משה ווען ער איז געווארן רבי איך געדענק עס יעדער איז געקומען געבן דעם מענטש כבוד יעדער איז געקומען קאשוי רב איז זיך געקומען בייגן ווייל ער האט געוויסט אונזער רבי האט געגרינדעט א חסידות נישט קיין חסידות א אידישקייט ער האט געגרינדעט אז מען זאל זיך האלטן אידיש מען זאל נישט פארקריכן און ער האט אונז אראפגעשטעלט א שיטה מיט א תורה שלימה וויאזוי מען זאל זיך פירן. איז הגם דער סיגוטער האט געהאט גרויסע דיפערענצן מיטן קאשוי רב איז ער געקומען ער האט זיך צוגעשטעלט ער האט געזאגט אונז וועמיר זיין פון אייער מיליטער ווען דער סיגוטער איז געשטארבן איז נישט געווען איין טרער וואס האט אויף אים געוויינט אפילו נישט די אייגענע קינדער נישט דער זלמן לייב וועט יא זאגן א הספד און ער וועט נישט זאגן א הספד דער וועט יא זאגן ער וועט נישט זאגן ווייס איך וואס ער איז געשטארבן קבורת חמור יקבר טאמער ווילסטו וויסן וואס דאס איז דאס איז דעם סיגוטער'ס לווי'. קבורת חמור, און מען האט אים נישט געלאזט גיין צו זיינע אייניקלעך צו די חתונה, ער איז געווען אזא פעמילי מען, ס'האט מיר דערציילט איינער, ס'איז געווען עפעס אמאל א דינסטאג, מ'האט געוואלט אריינגיין צו אים ווייל עפעס א בחור האט זיך געוואלט שמד'ן, און מ'האט אים געוואלט ראטעווען, זאגט ער היינט קען קיינער נישט אריינקומען, היינט בין איך ביזי מיט משפחה. מען האט חתונה געמאכט מענדל'ען דעם חזר דעם ראבער. נאך די חתונה איז ער אהיים געגאנגען, גענומען א תהלים און אנגעהויבן צו וויינען האט אויסגעזאגט תהלים האט מען אים געפרעגט וואס איז זאגט ער ווען כ'האב פארלוירן א פרוי מיט זיבן קינדער האב איך נישט געגלייבט כ'וועל נאכאמאל חתונה
דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן כ'האב נאכאמאל חתונה געהאט כ'האב נאכאמאל געברענגט א דור אויף די וועלט און כ'האב חתונה געמאכט שוין אן אייניקל פון דעם דור איך קען שוין נישט שלאפן איך מוז לויבן דעם אייבערשטן דער מענטש איז געווען א פעמילי מען. און מ'האט דעם מענטש נישט געלאזט גיין צו אן אור אייניקל'ס א חתונה. ווער? דער משוגענער משה. כ'מיין, ווען ער טוט עס ביי זיין משפחה, ביי זיך למשל ווען זיין אור אייניקל האט חתונה, וואלט דאך יעדער געשריגן ער איז משוגע. פארוואס האלט עטס דו אז ווען ער האט עס געטון פאר'ן סאטמאר רב איז ער נישט געווען א משוגענער? און אויב ער איז יא א משוגענער וואס האלט עטס אזא צעדרייטן? עס גייט נישט גוט פארן מיט אים. ער האט דעם רבינ'ס שיטה מיטן רבינ'ס תורה מיטן רבינ'ס הארעוואניע דיסמענטלט, דער סמך מם אליין האט עס נישט געקענט טון, אזוי ריזיג האט ער עס דיסמענטלט, אבער צוביסלעך, שטילערהייט. מען זיצט אין ערכאות און מען רייסט זיך ארום ווי משוגע, וואס ס'איז נישט דא שוין קיין תורה, ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז נישט דא ביזנעסלייט. ס'איז געקומען א גוי, ער האט געאפערט אפאר מיליאן דאלער. געהאט, ס'איז געווען אידן וואס האבן געאפערט אסאך מער ווי דאס אז ס'זאל זיין שלום, ס'וואלט מען זיך געלאזט קאסטן אסאך מער, נאר וואס, מ'האט זיך שוין אויסגעקריגט, ווינסטאן טשורטשיל האט געזאגט אז די דריטע וועלט מלחמה וועט מען זיך שלאגן מיט שטעקענעס און מיט בעזעמעס, מ'האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער, יעדער אין די וועלט וועט האבן גענוג אטאמישע כח, מ'זאל דעסטרויען די וועלט סיקס טיימס אראונד.

און געמיינט מיט אים וועט ער גוט פארן. ער האט זיך באשריבן, ער באשרייבט זיך יעצט פון די אידישע, איך ווייס נישט המודיע, נישט משפחה, ער האט זיך באשריבן, ער האט זיך באשריבן יעצט אינעם בליק, ער איז א גרויסער חכם מיט א תלמיד חכם, ער איז א סימפלע איינפאכער היטלער רשע ימח שמו וזכרו, ער האט אומגעברענגט הונדערטער משפחות, ער האט אומגעברענגט בחורים, ער האט אומגעברענגט פאמיליעס, ער איז א רשע מרושע, דאס איז אלעס וואס ער איז. יעצט כ'גיי זאגן היטלער איז געווען א חכם מיט א תלמיד חכם ווייל ער האט געקענט מארדן זעקס מיליאן אידן? ניין! ער איז געווען א גוי א רשע! דאס איז משה פרידמאן א גוי א רשע! ער האט אומגעברענגט יעדן טראפ אידישקייט וואס סאטמאר האט געהאט, ער האט אומגעברענגט יעדן טראפ יראת שמים, ער האט אומגעברענגט.

פארשטייסט? און נאכדעם האט ער שוין געזען זאליקא, די אלע רבנים אין בני ברק די ערליכע האבן אים אפילו נישט געוואלט געבן די הענט, האבן געהאלטן מ'טוט אן עוולה, ער זיצט אין בגץ, וועלכער ערליכער איד אפילו נישט קיין סאטמארער זיצט אין בגץ? עניוועי, זאליקא איך זאג דיר דו מוזט דעם מענטש פטור ווערן ווען נישט טוט ער, ער איז אן אבן נגף פאר דיר. און ער פאלט צוביסלעך ווייל זיין עבודה זרה, זיין אפגאט טשארלס היינס פאלט אויך צוביסלעך. די fbi האט זיך דא אריינגעמישט און צוואר, איך רעד שוין מיט זיי איבער א יאר, איך זאג זיי זאלסט וויסן, אונז זעמער דא אין ניינטין טוירטי סטאלינס רעזשים, איך דארף גיין אין גאס, מען זאל מיר נאכשפייען, איך האב נישט געהאט צו פארקויפן דעם חמץ, כ'בין זיי ארומגעגאנגען, כ'האב אפגעקאלט איין רב, נאך א רב, נאך א רב, ס'איז דא רבנות אויף אז ער האט געמאכט מקווה, איך קאל זיי אפ, ליסן, איך בלייב מיטן חמץ אויף פסח. וואס טו איך דא? קען דיר גארנישט העלפן. מ'וועט מיך זעהן, איך רעד מיט דיר, וועט מען אראפברענען די שול.
דאס איז א וועג? דאס איז אלס געווען רעקארדעד, די רבנים האבן נישט געכאפט, דאס איז א דזשאוק געווען, ווייל איך קען גיין גראד צום גוי און פארקויפן מיין חמץ אויך. כ'האב זיי געוואלט ווייזן אז דא איז נישט דא קיין ארדענונג, דא איז ניינטין טוירטי אין סטאלינ'ס צייט. פארוואס זאל איך נישט קענען ארויסגיין אין די גאס? היינט אינדערפרי גיי איך אין די גאס איז דא איינער פון וועבערמאנס קינדער האב איך געזעהן געט ער א שפיי בייגט זיך איין אויף די פלאר און א שפיי פרעג איך אים זאג מיר ביי די וועי איך ווייס דיין טאטע איז וועבערמאן ווער איז אבער דיין מאמע פון וועלכע מאמע קומסטו ער האט דאך אזויפיל מאמעס אומגליקליך געמאכט איז ער אוועק געלאפן און טאמער זיי וואס צו ענטפערן נאר וואס. זיי האבן געפירט די אלטע אזיאטישע מארמאראשע וועג, זיי האבן זיי האבן טעראריזירן, זיי זענען יעצט זייער ווילד וועגן ברוך מרדכי'ן אויכעט, איז אויב ברוך מרדכי, ס'זעהט זיך אים אויס אז ער גייט צוריק מיטן אייבערשטנ'ס הילף, זאג אן צו מאכן פאוני קאלס און מאכן דא און דארט, און מאכט וויפיל עטס ווילט, דאס אלעס ווערט היינט אקאונטעד פאר, ס'בעסער מאכט וויפיל עטס קענטס. דאס זענען די צענקערע משוגעים, יעצט מוז מען ליידן ווייל עטס קענט זיך נישט האלטן ביי זיך אין די הענט? פערפעקט! סא דא איז דא גרויסע אינוועסטיגעישאנס יעצט דער דער מעיאר פון ספרינג וואלי געפאלן ער געפאלן א קרבן מען האט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן דער מעיאר איז געפאלן ער געוואלט קויפן א סיעט צו לויפן צו זיין דער מעיאר פון ניו יארק סיטי, ער האט געמיינט דער סקווערער מיט די פאר אידן סרולוגער עמיצער וועט אים העלפן, ער איז געפאלן. טשארלס היינס האלט אינמיטן פאלן. די עף בי איי האט שוין ארויסגענומען פון אים זייער אסאך פון זיין קאמפיוטער, ער קומט נאך ארויף און ער גייט נאך זאגן אז א מענטש טאר נישט זיצן איין טאג אליין אין דזשעיל ווען ס'קומט זיך אים נישט, אונז האלט מיר אויך אזוי אבער אונז האלט מיר אז דו ביסט דער גורם, דו מוזט גיין ארויס פון דעם אפיס, דו טארסט נישט זיצן איין טאג אינעם די עי'ס אפיס. און מען דערהערט עס שוין צוביסלעך, אלע צייטונגען באשרייבן עס, ס'איז געווען דעם יום טוב איז געווען באשרייבונגען פון אלע צייטונגען און ס'קומט נאך, ס'קומט נאך, אונז האמיר איין קשיא וואס אונז האלט מיר אין איין פרעגן. פארוואס דרייט זיך בערל אשכנזי אין די גאס?
ווייל העניך איז געקומען בשליחות פון זיין שווער אהרן טייטלבוים און זאגן אז מ'זאל אים נישט איינזעצן, מ'האט אים געהאלטן אין איינזעצן, איז מען געקומען מיט א שליח האט טשארלס היינס געזאגט נאר אז איך וועל דיר הייסן זאלסטו אים איינזעצן און ווען נישט נישט. וואסערע נאנסענס איז דאס ווער ביסטו? כ'האב געזאגט די גאווערמענט פארקויפט דעם גאנצן בילדינג דאס איז דריי פיר הונדערט מיליאן דאלער און לייג עס אריין אין די עקאנעמי פון ברוקלין און דער אפיס קען מען זיין ביי משה פרידמאן אין אפיס. משה האט אנגעדרייט דעם אפיס. ס'איז די טען מאוסט פאוערפול מען. און פון די טען מאוסט פאוערפול רוצחים וואס איז דא אין שטאט. דאס איז וואס ער איז. און ס'איז געקומען א סופער רוצח גרעסער פון אים, אייזיק לעפקאוויטש האט אים געוואלט דערהארגענען, איז געגאנגען משה געמאכט מיט אים א דיעל פון געלט. און דא קומען זיי זאגן אז יעדער ווער ס'האט געוואלט ברוך מרדכי'ן איינזעצן האט גאר געמיינט ברוך מרדכי'ס געלט. עניוועי ס'ארבעט שוין נישט, די געים איז שוין אויך פאריבער. איך האב הנאה, ס'פארט זייער גוט ברוך השם נאר ס'איז אביסעלע שטייט. אבער לגבי אזא קאראפשען איז עס גאנץ גוט. זיי ווייסן שוין מ'אינטימידעיט וויקטימס, זיי ווייסן וואס מ'טוט מיט מיר, זיי ווייסן וואס מ'טוט מיט יעדן מענטש וואס ס'קומט פארווערד. און זיי ווייסן דא איז דא געלט אינוואלווד. מ'לויפט ארום מ'אפערט יעדן וואס ס'טוט זיך. א רב זאגט מיר ער וויל זיך זייער וויכטיג אראפזעצן מיט מיר, ער האט עפעס צו רעדן, כ'ווייס נישט וועלכע קעיס, האט ער געמיינט ברוך מרדכי'ס קעיס, צו וועבערמאן'ס קעיס, ט, איך מוז זיך מיט אייך יעצט אראפזעצן ס'איז מורא'דיג וויכטיג, זאג איך רבי איד. קודם בין איך אין חרם, ווילאנג איך בין אין חרם קען איך מיך מיט אייך נישט אראפזעצן, ווייל איך האב עס דאך אויך צוריקגעלייגט אויף די אלע רבנים. אז איך האב עס אויף זיי אויך צוריקגעלייגט, נו שוין, זענען זיי דאך אין חרם, טאר מען זיך אינגאנצן נישט אראפזעצן, נישט זיי מיט מיר, נישט איך מיט זיי. זאגט ער, ניין, מען קען רעדן פון אראפנעמען, זאג איך, ניין, ניין, ניין, ניין, אל תגזול דל כי דל הוא, דאס זאלסטו מיר נישט טון, דו טארסט נישט צוגנב'ענען פון דעם ארעמאן, אז ער איז אן ארעמאן, וועט מען נישט צונעמען דאס אז איך בין אין חרם, ווייל דאס איז דאך די גאנצע זאך, דאס ווייזט אזוי ווי אברהם אבינו איז אריין געשפרינגען אין קאלך אויוון, איך האב געוויסט מען גייט שלאגן פאר דעם, און דאס ווייזט אזוי ווי פנחס בן אלעזר, כאטשיג ער האט געוויסט מען וועט אים נאך שרייען בן פוטי זה, שרייט נאך, איך מוז טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט, סא עניוועי. זאליקא, זאלסט ארויסווארפן דעם שייגעץ, זאלסט אים שיקן ליפטערן, ווייל ער האט אראפגעברענגט דיין משפחה, ער האט אראפגעברענגט דיין טאטן, ער האט אראפגעברענגט סאטמאר, און ער קען דיך אויך די זעלבע באהענדלען ווי ער האט באהענדלט דיין טאטן, ער קען דיך אויך נישט לאזן גיין צו דיינע קינדער'ס שמחות, ער קען מיט דיר מאכן די זעלבע משוגענע זאכן, דער מענטש איז א סיקעל, איך וויל דיר געבן א ביישפיל זאלסט פארשטיין ווי קראנק ער איז. זיין קאזין דער וואס האט אריינגעשטעלט צוויי יונגלעך אין בעלזער מיידל סקול דאס ביסטו מודה אז דער מענטש איז א טאטעל חסר דעה און נישט קיין נארמאלער? דאס וואס משה טוט איז די זעלבע ווי ער האט נישט געלאזט א זיידן גיין צו אן איר איר אייניקל'ס חתונה דאס פארשטייסטו? ער האט אדזשאסטעד די מעדעצין און האט אריינגעשטעלט דא זיין לייבן ווייל ער האט געוואלט מאכן זיכער אז ער בלייבט מיט א דזשאב ווייל ער האט געוואוסט אז זיי ווערן אים נישט טאלערירן. יעצט ר' בארני איך בעט דיך אויך טאמער מאכט מען א שלום מוזטו געדענקען די ערשטע תנאי אין שלום איז דער שייגעץ משה זאל פארן וואוינען אין נחום ראזענבערג'ס בונקער אין פאקיסטאן אפילו אין ווילימסבורג וויל איך אים נישט זעהן עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער איך מוז זאגן דעם עולם ס'איז געווען זייער א לעכטיגער יום טוב אויף וואס איך ווייס און מיר קאלט דאך יעדער איינער ארויף. לויט ווי איך בין אינפארמירט איז נישט געווען קיין פעדאפייל קעיס, מען האט נישט געהערט, און היינט ווען ס'איז דא, ווען מען ס'איז געשעהן הערט מען עס, ווייל דער עולם האט נישט מורא צו רעדן, ס'האט מיר אויך געזאגט איינער וואס ארבעט פאר די שומרים און פאר די הצלה האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא עפעס א קאוד איך ווייס ווען א פרוי האט א מיסקערידזש איך ווייס נישט ווי אזוי ס'הייסט פונקטליך די קאוד, ס'פלעגט אריינקומען צוועלף דרייצן פערצן קאודס פאר פסח, די יאר איז נישט אריינקומען נאר צוויי אדער דריי, ווייל דער עולם האט זיך אויסגעלערנט אז מען רעדט צו אים הערט מען, דאס ווייס איך, דאס ווייס איך, נישט נאר מען הערט נאר מען פאלגט אויך, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, און דאס וואס איך פארשטיי נישט פארוואס קען נישט יעדער רב רעדן דאס, איך בין דא נישט מגלה סודות התורה, איך רעד צו דיר אזוי ווי מען דארף רעדן בין אדם לחבירו, געהעריג. כ'האב א גרויסע הנאה דאס צו הערן, ווייל ברוך השם אז מ'פארט גוט איז זייער גוט. כ'האב אויך געוואלט זאגן, ס'איז אריינגעקומען יעצט ווי קאראפטעד די OU איז, אונז האב מיר דאך געהאלטן די OU דאס איז דאך אלקינו ואלוקי אבותינו, די טאפ אין השגחה, איז אריינגעקומען אט די פרשה וואס מ'האט פארקויפט פאר סאדערן קאליפארניע טרייפע פלייש, דאס האלט שוין אן זייער א לאנגע צייט, ס'האלט שוין אן צוואנציג יאר. צוואנציג יאר צוריק האט מען שוין געווארנט אז עס איז הענקי פענקי, יעצט האט איינער געלייגט הידען קעמערעס און מען האט עס נישט געקענט לייקען, ווען נישט לייקען דאס ווייטער. פון וואו געקומען די פלייש? פון עיל פראסעסינג. יעצט ווערט מען געוואויר, עס איז דא א גרויסע אינוועסטיגעישאן, די לאס אנדזשעלעס טיימס האט געמאכט אן אינוועסטיגעישאן און זענען געוואויר געווארן אז ס'איז דא איינער אין עגרא פראסעסינג דארטן ביי רובאשקין, א גאווערמענט עידזשענט וואס ס'געט צו די באקסעס. ס'איז פלאי פלאים. נישט אומזינסט האבן זיי גענומען רובאשקינען פאר א קרבן ציבור. זיי זענען נישט קיין בהמות. די גאווערמענט איז נישט קיין בהמות. מען זאגט דאס איז רעדנעקס, ס'איז אנטיסעמיטן, לאז דיך אפ. זיי זענען נישט געווען קיין אנטיסעמיטן יארן ביז זיי האבן געזען אז דאס איז א געפערליכע קאראפשן. ווען דו קאראפטירסט זייערע חברה ווערן זיי שוין ווילד. עניוועי, ס'איז געווארן לעבעדיג אין די שטאט, קען מיר זיך אלע כשר'ן די כלים, און יעצט האב איך געזען א קליפ פון א טעלעוויזשען וואס ס'ווייזט אז די זעלבע פלייש פארקויפט מען אין מאנסי, יא אוודאי פארקויפט מען עס, ס'איז דאך רובאשקינ'ס פלייש, שור הבר, די אנדערע נעמען וואס ער האט, על כל פנים זאלסט וויסן דער אייבישטער האט דעם שייגעץ נישט איינגעזעצט אומזינסט אויך נישט, ער האט געהאט א ריזען פאר איט. כ'האב שוין געשריגן לאנג ער פארקויפט נבילות וטריפות. איך בין אראפ געפארן דארטן, איך בין געווען אין ראטשעסטער מינעסאוטע פאר א מקווה, הרב ס'א ליובאוויטשער הרב גרין האבן מיך געבעטן שוחטים איך זאל באקוקן די מקווה צו עס איז כשר פאר פרויען ווייל דארט האבן געוואוינט פופציג זעכציג משפחות, גיי איך צו צו די טיר איך וויל אריין גיין הער איך ווי דער גארד גייט מיט א וואקי טאקי און ער קאלט אפ דעם שייגעץ ווייסמאנדל, ווי ערליך זיין טאטע איז געווען דער רב ווייסמאנדל. אזא גרויסער שייגעץ איז ער, דער זון. דאס איז א שייגעץ פון די ערשטע קלאס. איז בקיצור האט ער אים געפרעגט אפשר קען איך אריינלאזן דעם ראביי ראזנבערג געקומען צו קוקן די מקווה אויף ענגליש פרעגט ער אים, שרייט ער אים לאז אים נישט אריין און ער איז אויף די פרעמיסעס רופט די פאליס. ס'איז אזוי פאר טשיילד מאלעסטינג טאר מען נישט רופן די פאליס אבער מען מעג רופן פאליס ווייל נחום ראזנבערג איז אויף די פרעמיסעס, וואט קיינד אף דזשאוק, און אונז טראסט מיר ווייסמאנדל פאר א הכשר. ס'איז אזא לאו לייף. עניוועי. ס'האט אים דער אייבישטער אראפגענומען פון די מעפ. יעצט איז הערשי פרידמאן אריינגעשפרינגען און ער וועט נאך באלד זעהן וואס דא גייט פאר. די גאנצע צייט ווען ער איז געזעסן אין תפיסה פאר הערשי פרידמאן'ס איבערגעבן איז געגאנגען די שחיטה געהעריג. ווער, וואס, ווען, אלע פראסעסינג. כ'האב געמאכט א ניק פון ווענעזועלע'ס ביז אהין איז אנגעקומען זיין פלייש. ס'גייט, ס'גייט אן אזוי. ס'איז אנגעקומען רויטע פרישע פלייש, כ'האב מיך געוואונדערט ס'איז נישט פארפרוירן, וויאזוי קען דאס זיין? ס'איז נישט איינגעקויפט לאקעל מיט דעם נאמען? ער האט געמאכט געלט אויף פארקויפן נעמען. עניוועי. דאיו איז די זעלבע ווי סאטמאר, ס'איז אלעס איין קאראפשען, מ'קען גארנישט עסן, ליידער, וואס קען מען טון? פרעגט מיך איינער וואס עסט איר? זאג איך איך עס וואס יעדער עסט. איך בין נישט קיין ספעשל פריווילידזשד קערעקטער, איך קען נישט טון ווי רבי חייא. זאל גיין אנפלאנצן די קערנדלעך און ס'זאל וואקסן און איך זאל אליינס שעכטן? איך קען דאס נישט טון. נאר וואס, אונז דארף מען רעדן דערפון ביז איין טאג וועט זיך עפעס מאכן ארדענונג. מ'האט ארויסגעווארפן די מהדרין, די קרים טשיז האבן ארויסגעווארפן זייער בעל מכשיר ווייל זיי האבן געהאלטן רצופרים, האט מען אריינגענומען די מאגרים. איך מיין, דאס הייסט א הכשר? און דער אנדערע ברודער האט זיך צוריק געבעטן ביי מיל מארט, דער סיגעטער האט אים געזאגט ליסן זיי מאך א שווייג ווייל דיין טאטע האט דיר חתונה געמאכט מיט מיל מארט'ס א טשעק סא הער אויף, צי כשר צי נישט, דארפסט דיך זארגן וועסט קומען אויף יענע וועלט דערווייל זעה דער עולם זאל פרעסן ווי מער, מיל מארט זאל מאכן וויפיל מער געלט ענד דעטס איט דאנט ווארי אבאוט די רעסט. דאס זענען אונזערע רבנים. ליידער. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. כ'האב ארויפגעלייגט א קליפ. ס'איז דא אין ארץ ישראל איז דא א רב וואס ער איז דער רב אין די תפיסות. האט א לאנגע בארד, לאנגע פאות, און זייער פארשטענדליך וועגן פעדאפיילס. אין ארץ ישראל איז אביסל לייכטער די תפיסות אויך ווייל למשל פסח לאזט מען זייער אסאך מענטשן אהיים, מ'ווייסט ער וועט נישט אנטלויפן. ס'איז א טאטע פון קינדער. ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל איז איינע פון די זאכן וואס איך האב גערעדט מיט די רבנים דארט, די רבנים האבן געגעבן א היתר אז מען מעג גיין צו די פאליס. האב איך זיי געפרעגט איר ווייסט א חילוק צווישן אן אמעריקאנער תפיסה און א היגע תפיסה? זאגן זיי יא, אבער עם כל זה האלט מען אונז פאר קלאר אז מען מעג גיין צו די פאליס ווייל מען לאזט אים אהיים אויף פסח צו נישט, דאס מיינט נאך נישט דער חזיר מעג זיך דרייען אין די גאס. און חוץ פון דעם אז דו ביסט אין אמעריקע קויפסט דאך אלעס פאר דאלער נישט פאר שקלים. סאו דארף מען זיין קאמפלייד מיט די גויאישע תפיסות. עניוועי, די רבנים האבן געזאגט ס'איז נישט קיין חילוק כאטשיג דארטן איז אביסל לייכטער אין געוויסע קלייניקייטן מ'זיצט און מ'לערנט א גאנצן טאג ס'דא א רב, און גראדע אויך דא נאר ס'איז נישט קיין ארטאדאקסישער רב, אבער על כל פנים די וואס זענען אין מינימום סעקיוריטי איז זענען דא אויכעט פארן דא אויכעט נישט צו שלעכט. אפילו אין דזשעיל. על כל פנים מ'לאזט מיך נישט אהיים. אבער על כל פנים זיי זאגן ס'איז נישט קיין חילוק, דו ווייסט אז דו ביסט אונטערגעווארפן אונטער די אמעריקאנער געזעצן און די אמעריקאנער תפיסות, סאו וואטס וואט איט איז. סאו עניוועי, איז איז דא א מורא'דיגע זאך, ס'איז ממש נישט צום פארשטיין ווי דער רב זאגט צו מוסר פאר זיי גייען אהיים, דעי שאודנט מעס אפ, ווייל אסאך היר, נאך צוויי דריי טאג דעי מעס אפ, ס'דא איינער וואס זיי ווייזן א ווידיאו פון אים, ער איז גראד אליין געלאפן צו די פאליס, ער זאגט איך בין אזוי וואלנערבל צו קינדער, כ'האב געזען קינדער אין א פארק, כ'האב זיי מאלעסטעט און דא בין איך, טראג מיך שוין צוריק. און די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען, די שפיץ פון די גאנצע זאך איז אז די נײַנציק פראצענט פון די חברה טענה'ן זענען געווען ישיבה בחורים, אדער אין חדר און מען האט מיט זייער געטשעפעט און זיי זענען קראנק און זיי קענען זיך נישט קיין עצה געבן, זיי זיצן און זיי וויינען אויף זייער שלעכט מזל, מען האט געשיקט א יונגעלע אין חדר, מען האט אים געגעבן שכר לימוד, מען האט באצאלט גוטע געלט פאר דעם, און אלל אוו א סאדען געגאנגען די רבי האט אים געטאטשט ווי מען טאר נישט, איך האב אויך געזאגט מען דארף אבאכט געבן די קינדער זאגן אן אנדער קינד זאל דיך אויך נישט טאטשן. בפרט נאך ווען ער איז א גרעסער קינד טוט עס דעם קינד מורא'דיג וויי, ס'שטערט אים ווייל יענער איז נישט זיין עידזש און נישט זיין פרענד, און אפילו ווען ער איז יא זיין פרענד און זיין עידזש איז אויכעט דא סאך מענטשן וואס ס'טוט זיי זייער שטארק שעדיגן. צו וואטשן די ווידיאו איז ממש א אז מ'קען וויינען, צו שרייען און וואס סאו איז סאו נאו וואט, וואס ווילסטו פון מיר? איך בין א פגוע? כ'בעט נאכאמאל דעם עולם, האלטס עס נישט פאר גרינג, מ'דארף אנהייבן צוטון, מ'דארף אנהייבן צו זען אז די אלע זאכן זאלן נישט געשען. אזוי ווי דער תניא מסביר אז דער אייבערשטער האט באשאפן יש מאין, עס איז נישט די פשט אזוי ווי א טישלער נעמט צוויי העלצלעך און קלאפט צאם א טיש און ווען ער גייט אוועק בלייבט דער טיש, אייבישטער האט באשאפן יש מאין און יעדע מינוט מוז ער מהווה זיין די עולם אז נישט גייט עס צוריק צום תוהו ובוהו. אזוי ווי ביים וואסער ווען ביי יציאת מצרים ווען מ'איז געשטאנען ביים ים ס'איז געווען געשפאלטן און דער ווינט האט געטראגן א גאנצע נאכט דאס וואסער אז ס'זאל זיין געשפאלטן און ווען ס'הערט זיך אויף אויף א סקונדע די ווינט פאלט צוריק דאס וואסער. איז די זעלבע דא אויך. ווען מען נעמט אים, מען איז פוגע אין א קינד, מען טאטשט אים סעקשועלי, איז נישט דער פשט דו האסט עס געטון, דו האסט אים געגעבן א פראסק, דו האסט אים וויי געטון, דו האסט אים דיסטרויד פון די ביגינינג, דו האסט אים אונטער געברענגט ער גייט צוריק צו תוהו ובוהו, ער איז א יומען ביאינג וואס ער איז תוהו ובוהו, און דאס מוז מען אנהייבן צו געדענקען. יעצט צוריקצוקומען צו די פלייש, איר מיינט אז אהרן'ס פלייש איז בעסער? אהרן טייטלבוים? א נעכטיגן טאג, ס'די זעלבע חאזעריי און מאנרא, וואו ער, ווען מ'האט אים געכאפט מיט מאסקאווי דאקס האט ער פארקויפט ווייטער זיינע חאזעריי. איר זאלט וויסן אונז זעמער אויף גרויסע צרות און די וואך גייט פרשת שמיני און מ'רעדט וועגן כשר'ע עסן. איך גיי געבן א קוק, איר ווייסט די לעצטע דריי אדער פיר וואכן זענען געשטארבן צען פון מיינע מענטשן וואס כ'האב געקענט, צען שטיק וואס זענען אלט געווען איין און זעכציק, ניין און פופציק, צוויי און זעכציק. מען שטארבט ווי די פליגן און דאס קומט פון מאכלות אסורות און פון ביאות אסורות, די מקוואות זענען נישט כשר, אז מענדל טייטלבוים קען בויען א מקווה קענט איר פארשטיין ווי כשר אהרן'ס שחיטה איז. די זעלבע זאך ארני איז קיין שוחט קיינמאל נישט געווען, און מענדל טייטלבוים איז א חזיר וואס על פי הלכה טאר ער נישט האבן צו טוהן מיט טהרה, אזוי שטייט אין שולחן ערוך יורה דעה ווער ס'האט א שוואכקייט טאר נישט טוהן אין דעם. סאו דאס איז אלעס א צרה, און טאמער ווערט מען נאך א רעבע און אינטערדריקט נאך דעם עולם, סיגעטער רב האט געהאט א פראבלעם, מ'האט געוויסט ער האט א שלעכטע היסטערי, קיין ירא שמים איז ער נישט געווען, האט ער געהאט א פראבלעם מ'האט נישט געוואלט עסן מיעל מארט. פֿריִער ווער ס'האָט געגעסן מיל-מאַרט האָט געגעסן נאָר די ווינער מיל-מאַרט, נישט די סיגעטער מיל-מאַרט, ווײַל יעדער האָט געהאַט כאילו אַן עקסטערן בעל-מכשיר אַ נעכטיקן טאָג. איין שײגעץ האָט אַלעס אָפּגעקשרט, דער בײַטער מיטן סיגעטער. איז למעשה אָבער, הײַנט, אַז ס'איז אַ רבי, קענסט אים גאָר נישט זאָגן. קענסט אים נישט זאָגן קיין וואָרט. ער טוט וואָס ער וויל. און מיט דעם הייבט זיך עס אן און מיט דעם ענדיגט זיך עס, און ס'וועט קומען נאך א צייט וואס ווען איינער וועט נישט קויפן די פלייש, וועט מען ארויסגעבן אז ער עסט נבילות וטריפות, און מ'וועט אים ארויסרודפ'ן פון די שטאט, אזוי כדרכו, אזוי ווי מ'האט זיך דא אויסגעלערנט אלע יארן. און דאס ברענגט אונטער דאס גאנצע אידישקייט. ממש א שרעק. כ'ווייס באמת נישט וואס די נעקסטע דור וועט טון. יעצט איז דא א נייע זאך יעצט ארויסגעקומען. א מענטש אין מאנסי האט אפגעגנבעט די גאנצע שטאט, און ער געט יעצט ארויס, ער פארציילט אלעס פונקטליך, ער געט ארויס ווער ס'איז אינוואלווד, ער האט שוין איינגעזעצט אסעמבלימאן, קאנגרעס מאן, סענעטער, ער העט נאך באלד איינזעצן דעם פרעזידענט, ווער ווייסט, איך זאג ענק רבותי, מארק מיי ווארדס. מען וועט אונז נאך ארויסווארפן אזוי ווי מען האט אונז ארויסגעווארפן פון דייטשלאנד און פון יוראפ, וועט מען נאך דארפן זוכן וואו צו ווערן בירגערס. אונז קען מיר זיך נישט ביהעיוון, אונז רעד מיר זיך איין, אמעריקע איז אונזערס. ס'איז נישט, ס'איז ווייט נאך פון דיינס. ווילסט דיך ביהעיוון איז איין זאך, ווילסט דיך נישט ביהעיוון, נאו פראבלעם, מ'וועט דיר געבן דעם וועג. דער מענטש פון מאנסי דער הייסט מארק סטערן. מארק שטערן, ס'איז א צווייטער דבק, ער קאאפערירט אבער ער זעצט איין, פשי! איר ווייסט נישט מיט וועם ער האט אלץ געדיעלט, ער איז שולדיג הונדערט און זעקס און צוואנציג מיליאן דאלער פאר סיטי גרופ, און ער האט געמאכט א בענקראפסי. און נישט נאר דאס, ער איז נישט אזוי ווי דבק וואס האט איינגעווייקט חסידים, ער ווייקט איין נאר גוים. איז דער שטערן האט א ווייב און ער האט ניין קינדער האט ער. זיי שרייבן דא ער איז א תלמיד פון רבי יצחק דוב קאפלמאן איט מעיקס סענס. יא יא ס'מאכט סענס ווייל דער קאפלמאן האט אסאך אזאלעכע תלמידים און האט דעם שייגעץ דארט אין מאנסי אויכעט דעם עוכר ישראל דער שמוציגער יונג שלעזינגער וואס ער זאגט אביסל שיעור מיינט מען אז ער איז עפעס דערווייל וויל ער קויפן חזירים זאלן בלייבן אין די שטאט און ער וויל באצאלן פאר די פגועים נעבעך אפאר דאלער. יעצט האב איך געוואלט ענדיגן וויל איך נאך זאגן א קלייניקייט, א מענטש איז געזעסן ביים סדר האט אויסגעגעבן אפאר טויזענט דאלער און ער האט געזאגט און געטוהן און ער איז אויפגעשטאנען און פארטאגס און ער האט געזאגט די שירה אלעס טאמער דאס האט דיך נישט אויסגעלערנט און צוגעברענגט אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט און ער איז מזווג זיווגים און ער קען ארויסנעמען א גוי מקרב גוי, ער קען טון וואס ער וויל, טאמער דו ביסט א פגוע, איינער האט דיך געטאטשט, דו האסט מורא צו קומען פאראויס, ווייל דו האסט מורא אז דער אייבערשטער חלילה מבלי יכולת השם להביא לך שידוך, איז האסט געטון אלעס וואס דו האסט געדארפט, ווייל דו האסט מקיים די מצוות מצה מיט מרור מיט אלעס. אבער דאס וואס דער יום טוב דארף דיר באמת ברענגען האט עס דיר נישט געברענגט. ניין. איך וויל נאכאמאל זאגן זייער שטארק פאר די אלע מענטשן, ס'איז דא אזויפיל פגועים, ס'איז דא אזויפיל צעבראכענע נשמות, און ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן. איך האף יעצט צו פארן אויף ארץ ישראל, ווייל איך גיי אויפארבעטן דארט אויף די מצב. דארט איז נאך ארגער ווי דא, די אינטימידעישן איז געפערליך, דארט איז דא א ליצמאן מיט א שמיצמאן, נאנאנאנאנאנא, מיר גיימיר זיך נישט לאזן, איך ארבעט יעצט מיט די העכסטע אינטעלידזשענס און מיט די פאליס און אויכעט מיט די נוז פעיפערס, מען גייט מער נישט צולאזן די מין זאך, און איך וויל זאגן נאכאמאל דא פאר אונזער עולם אויכעט, האב נישט קיין מורא פאר שידוכים, קען זיין ס'וועט אביסל נישט גיין אמאל פון אנפאנג דאס מיינט נישט אז דאס איז די סיבה דערפון. עס איז אלץ שטיסים מיט נארישקייטן. און האב נישט קיין מורא פאר וואס זיי זאגן דיר. פאר שרעק זאלסטו דיך זיכער נישט דערשרעקן נאר איין זאך וואס איך דערשרעק מיך איז זאלסט נישט נעמען קיין געלט. ווייל דאס געלט קודם כל איז קיינמאל נישט לפי ערך וויפיל דער דעמעדזש איז. און אויסער דעם איז עס א גרויסער פראבלעם. ווייל יענער גייט ווייטער דעמעדזשן אנדערע, סאו ביג דיעל אז דו האסט אפאר טאלער. ס'דא יעצט אין ארץ ישראל איינער נייפעלד, מ'לייגט איין הונדערטער טויזענטער דאלער מ'זאל אינטימידעיטן די משפחה, מ'האט שוין אינטימידעיט די משפחה, מ'האט אינטימידעיט דעם צייטונג שרייבער, און איך זיץ מיט איר כסדר אויפן טעקסט און איך זאג איר לאדיך נישט, איך קום אראפ דיר העלפן, איך ווייס וואס דאס איז. איך בין עס אויך דורך געגאנגען אין ווילימסבורג, קומען אן אפאר ראציגע שקצים, מיילעך שטערן, מיט נאך אפאר שקצים, און ווארפן ארום צעטלעך פאשקווילן, און דאס דארף מיך אפשטעלן? נאנאנאנאנאנא, דאס איז געווען אמאל. טשארלס היינס גייט פליען, ענקער אפגאט טשארלס היינס גייט ארויס, משה טעראריסט פרידמאן גייט אויכעט פליען, און קען זיין וועט זיך נאך טרעפן אין דזשעיל ווייל ער האט געזאגט אויף א סטענד א ליגן, ער האט געזאגט אז מ'האט צו אים געקומען אין אפיס בעטן געלט און מ'האט אים געכאפט מיט ליגיונות, וואטש און סי. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, דער פסח דארף דיך לערנען קדושה, טהרה, דביקות השם, עס דארף דיך אויך לערנען. דער אייבערשטער פירט די וועלט, און האב נישט מורא פאר קיינעם, דו וואט איז רייט, סאו די אלע וואס האבן געטון וואטס ראנג, עווענטשעלי דעי קאט אפ טו דעם. ברוך מרדכי די וועי איט לוקס גייט ער צוריק לכל הדעות ער האט נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען אז ער זאל נישט צוריקגיין און ער האט נאך באקומען נאך אכט יאר פאר א באונעס ווייל ער האט זיך געוואלט שלאגן מיטן סיסטעם און ס'האט געקאסט אפאר מיליאן דאלער און איך זאג נאכאמאל לעיזער קעסטענבוים דו ווארפסט ארויס דיין גאנץ פארמעגן ווייל דער אייבישטער גייט דיר אלעס צונעמען כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. און דו טוסט דאס, דו געסט חיזוק פאר די וואס זענען בא על אשה זונה. און די וואך איז פרשת שמיני, דארף מען זיך זייער שטארק אונטערנעמען צו עסן נאר כשר'ס, ווייל די אינגעלייט שטארבן נעבעך ווי די פליג, מיט די יונגע פרויען אויכעט. ס'איז אלץ כרת. דער אייבערשטער איז סיריעס. ער האט נאר איין זאך מאריך אף אבער נאכדעם וגובה דיליה. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז דעם שבת דא א סגולה ערב שבת מען זאל קאכן מען זאל באקן חלה קודם איז א סגולה בכלל א אידישע טאכטער זאל באקן יעדע וואך חלה נאכדעם איז דא נאך א סגולה אז מען לייגט אריין א שליסל און דאס ברענגט פרנסה ווייל דאס איז די ערשטע וואך וואס מען קען עסן ווייץ פון די נייע תבואה, נו, דאנקט מען דעם אייבערשטן, לייגט מען אריין א שליסל, האב איך ענק שוין געזאגט פאריאר אויכעט, לייג עס אריין אין א זילבער פעיפער, די שליסל, ווייל ווען נישט איז עס נישט סענעטערי, ס'איז פול מיט דזשערמס, און אויכעט, אז דו ווייסט נישט וואו די שליסל איז, קען זיך איינער צוקנאקן די ציין דערויף. לייג עס מיט א זילבער פעיפער שיין אריינגעלייגט, און לייג עס אריין אין די חלה, און אויבן זאלסטו זען מיט די זילבער פעיפער וואו ס'איז. ערשט איך געדענק די רעבעצן. סאטמאר רעבעצן פלעגט געבן פארן רעבן די טשיקן אויפן טיש, פלעגט עס צודעקן מיט א זילבער פעיפער די פיס, דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין פלייש וואס ס'דעקט עס איבער. די רעבעצן געווען זייער עטיקעט, זייער איידל, די זעלבע אויך, לייג עס אריין זאלסטו זען פון אויבן, און דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל האבן שפע ברכה והצלחה צום נייעם יאר, ס'איז דאך א נייע יאר יעצט, און. מען זאל האבן א פרייליכן זומער
און יעדער זאל האבן גע'פועל'ט אלעס וואס ער ברויך, א גוטן שבת.